רבותי, ס'איז היינט מיטוואך פרשת תזריע מצורע. עניוועי, איך וויל ענק זאגן, עטס געדענקטס כ'האב ענק דערציילט אז ס'איז דא איינער מקלב יגדל'ער, ער איז א מחותן עטליכע מאל מיט ר' חיים קנייבסקי, די אייניקלעך האבן זיך גענומען צווישן זיך. בקיצור, דער מקלב איז געווען א חזיר, א פעדעפייל, ער האט געטאטשט זיינע ניסעס. א חזיר. און די מדינת ישראל זענען געווען זייער קיינד צו אים, זיי האבן אים געגעבן נישט מער און נישט ווייניגער ווי אכצן יאר. ער איז יעצט עטליכע און פופציק, ווען ער וועט ארויסקומען וועט ער שוין זיין איבער די זיבעציק. די מעשה איז אזוי. אזוי ווי ער איז א מחותן מיט רבי חיים קניבסקי. יעצט, רבי חיים קניבסקי איז א גרויסער תלמיד חכם. ער האט אבער איין פראבלעם, ער האט נישט דעם פיפטן שלחן ערוך. די רעבעצן זיינע איז געווען ר' אלישיב'ס א טאכטער, זי איז געווען זייער א קלוגע, און זי האט נישט צוגעלאזט די אלע באלאוני ס'זאל זיך אטען ביי אים אין שטוב, היינט טוט זיך דאך אפ אלעס ביי אים אין שטוב, איינער האט א סעלפאון, די קידושין איז נישט כשר, דאך א מחיה, מ'קען דאך דעמאלטס מזנה זיין מיט אן אשת איש אויכעט, ווייל די קידושין איז נישט געווען כשר ווייל זי האט געהאלטן א סעלפאון, יו נאו, ס'איז שוין געגאנגען צו ווייט. עניוועי, זענען זיי יעצט געגאנגען זיי האבן געמאכט א פאנד אז מען זאל דעם מענטש טרייען ארויסצונעמען פון תפיסה, און וואס נוצט מען? נוצט מען הרב קניבסקי ער האט געשריבן א פאוערפול בריוו אז מען זאל געבן אסאך געלט, און אויכעט מען נוצט די קופת העיר, א שאנדע וואס דא גייט פאר, אונז געבן מיר צדקה פאר ארעמע מענטשן נוצט מען דאס פאר חזירים, יעצט שטיין שטייט אז. ס'שטייט נישט וואס די פרשה איז געווען, אבער אונז ווייס מיר, ס'שטייט אז ער איז אריינגעפאלן מיט גרויסע נסיונות, נו אויב דאס איז די פראבלעם, יעדער פאלט אריין מיט גרויסע נסיונות, ווער פאלט נישט אריין מיט גרויסע נסיונות? נעמט מען אידיש געלט פאר דעם? יעצט וויל איך זאגן אפאר זאכן, נאמבער וואן, קיינער זאל נישט געבן קיין געלט, ווייל ווער ס'געט געלט פאר דעם איז א שותף אינעם גילוי עריות, פונקט ווי דו ביסט א שותף אז דו געסט געלט פאר א איד וואס ער טוט א מצוה, ווערסטו אויך א שותף, ווערסטו א שותף אין גילוי עריות. נאכדעם שטייט דא, ווער ס'וויל דאנעיטן געלט קען עס געבן אויף. אימעיל, ער קען עס געבן אויף פעיסבוק, וואס דאס גייט אויף אלעס אויף די טמא'נע כלי, איך פארשטיי נישט, דא טאר מען נישט האבן די טמא'נע כלי און דא מעג מען יא, ארויסצונעמען א טמא'נע מענטש פון די תפיסה מעג מען יא נוצן די טמא'נע כלי, ס'איז אנבעליוועבל וואס מען טוט דא מיט כלל ישראל, ס'איז א שאנדע אויף וואס אונזער געלט גייט, במילא ברוך מרדכי האט געהאט א זון וואס ער האט אויסגעפישט פאר אים אפאר מיליאן דאלער, און לייזער קעסטנבוים האט צוגעהאלפן, עס איז זייער פרייוועט געלט, זיי קענען טון דערמיט וואס זיי ווילן, אבער נישט נעמען פאבליק געלט, שרייבטס ארויס, דער מענטש האט מזנה געווען, ער האט געטון כל דבר אסור, מאלעסטעד קינדער, און מען האט אים איינגעשפארט, און דער איז נאו ריזען אז מען זאל אים ארויסנעמען, עס איז זייער גוט אז ער זיצט דארט, און נאכדעם גייט עס דורך די טמא'נע כלי אזוי ווי איך האב שוין געזאגט, און נאכדעם מישט מען אריין דא אלע גדולי הדור און זיי געבן גאר גרויסע ברכות. ארץ. איך פארשטיי נישט, רב קניבסקי, איר זענט דאך א בן תורה, איר לערנט דאך די תורה, איר האט נישט קיין דרך ארץ פאר די תורה? אין די תורה שטייט אז א רוצח דארף מען הרג'נען, אונז הרג'ען מיר נישט, מ'האט אים געגעבן תפיסה ער זאל נישט קענען מער טאטשן קיינעם, פארקערט אין די תפיסה זאל ער טאטשן מבוגרים, מענטשן וואס זענען שוין אוו עידזש, מיר געבן אים דאך נאך אלעס. איר זאלט גיין פאר אים שרייבן א בריוו אז מ'זאל אים ארויסלאזן? פארוואס ווייל ער איז אייערס א. מחותן? שעים אן יו מיט דיין גאנצע תורה! שעים אן יו! אזויפיל גלייבסטו אין די תורה? זיצט פלאגסט דיך דערויף אזויפיל יארן פון הבוקר ועד הערב און דו גלייבסט נישט אז דער אייבערשטער זאגט אז א חזיר דארף מען אראפ נעמען פון סאסייעטי? אין די צייט פון בית המקדש האט מען אים געהארגעט א משכב זכור געקומען סקילה נאר וואס אונז קען מען דאך דאס נישט טון עט ליסט ווי קיפ אים אף די סטריט בעט דעם עולם קיינער זאל נישט געבן פאר דעם פאנד געלט, זיי זאגן זיי דארפן האבן סיקסטי פייוו טאוזענט דאלערס, און זיי האבן שוין באלד צוויי און פערציג טויזענט דאלער, עס איז צוזאמגעקומען פון טויזענט און אַכט און פֿופֿציק מענטשן, רבותי ווער ס'קען קענסלען זאל שוין קענסלען, יעצט ישיבה ווארלד נוז שרייבט אן ארטיקל אז ס'מוז זיין גאר א וויכטיגע זאך, ווייל דער ר' חיים קניבסקי אליין האט זיך מטריח געווען צו שרייבן אז ס'איז א וויכטיגע זאך. ס'גארנישט, ס'איז מחותנים און פארטיג, וויאזוי האט יענער געזאגט, בשעה שיש מצה ומרור מחותנים לפניך, יא. ווער ס'געבט פאר דעם איז זיך מקבל שכר כיוצא בו, בסוף מבקש ככר לחם, מ'עט נאך גיין זוכן א שטיקל ברויט. יעצט מ'זאל וויסן פונקטליך וואס דער שייגעץ האט אלס אפגעטון, ער האט געלעבט מיט זיינע ניסעס. ער האט מאנס געווען זיינע ניסעס, ס'האט זיך אנגעהויבן ווען זיי זענען געווען קליין, און אזוי ווי ס'שטייט אז ס'איז מיטגעוואקסן די קליידער ווען מ'איז געווען אין מדבר, איז זיי זענען מיטגעוואקסן פאר אים, און ממילא האט ער זיי מאנס געווען ווען זיי זענען געווען שוין גרויס און ווען זיי האבן שוין געהאט חתונה געהאט אויך. און ער האט גענומען, ער האט געפרעגט א שאלה רבי חיים קניבסקי אויף עפעס א זאך, און ער האט געמאכט א טעיפ אז רבי חיים זאגט מ'מעג, האט ער זיי פארקויפט אז רבי חיים האט געזאגט איך מעג מיט ענק וואוינען, הער וואס דא גייט פאר, ס'איז דאך אנבעליוועבל, אזא. אויסגעשפיציגסטער חזיר איז ער געווען, איז למעשה ווען ס'איז געקומען צו משפט האט מען אים געוואלט געבן אסאך אסאך יארן, נאר ס'איז געווען א דיעל, כדי זיי זאלן נישט דארפן עדות זאגן, איז געווען א דיעל אז מ'עט זאגן אז ס'איז געווען בסך הכל. אז זיי האבן געוואלט, ס'איז געווען נישט קיין רעיפ, מ'האט אים געגעבן א דיעל מ'געט אים נאר אַכצן יאר זיי זאלן נישט מוזן עדות זאגן, יעצט ער איז דאך א תלמיד חכם, ס'האט געהייסן ער גייט ווערן דער משגיח אין חברונ'ער ישיבה, א תלמיד חכם, האט ער געזאגט אז זיי זאלן זאגן אז ס'איז געווען ברצון ממילא קומט זיך אים נישט אַכצן יאר, צו עס קומט זיך נישט זייער אסאך יארן, מ'עט קענען דילן ווייל אז די מיידלעך האבן געוואלט פארוואס נישט, הער וואס איז געשען, הער למעשה. האבן זיי געטענה'ט די מיידלעך זענען דאך תלמידי חכמים'ס, זיי האבן געזאגט אז אונז עמיר טענה'ן עס איז געווען קאנסענט אונז האמיר געוואלט דארף מען זיך אונז גט'ן פון אונזערע מענער און ביי דעם האלט מען נאכנישט. איר הערט וואס דא גייט פאר, און רבי חיים קניבסקי זאגט אז דאס איז א גרויסע זאך אז מען זאל געבן פאר דעם געלט, און רבי חיים וועט מתפלל זיין, איר הערט ווען די תפילה גייט אריין אין א דאגי, דעמאלטס ווערט די דאגי צופלאצט, ס'איז א שאנדע וואס מען טוט דא מיטן באשעפער, מיט זיין תורה און מיט די תלמידי חכמים. יעצט, ווער ס'געדענקט די מעשה, איז די מעשה גייט אזוי, ער איז געווען אין תפיסה און א שופט האט אים ארויסגעלאזט ווייל זיין זון האט גע'גוסס'ט און ער איז געשטארבן, כדי ער זאל קענען זיין ביי די לוויה. איז שטאטס מ'זאל אים צוריק טראגן גראד אין די תפיסה, האט מען אים געווארט דארטן אז רבי חיים קניבסקי זאל אים קומען מנחם אבל זיין, ווייל ער וועט דאך נישט גיין אין תפיסה מנחם אבל זיין. דאס ליצנות וואס דא גייט פאר איז דאך אנהערד אף. יעצט וויל איך זאגן, אונז רופן מיר נישט רבי חיים קניבסקי דער שר התורה נאר דער צר התורה, ער איז מצער די גאנצע תורה, און. קופת העיר טאר נישט געבן די צדקות פאר די אלע זאכן. דאס איז נאר אן עמורדזשענסי וואס דאס מוז ארויפגיין ווייל יעדער זאל וויסן. א גוטן חודש.